טייערע תלמידים און חברים, וועלקאם טו ספארקס אין די פרשה, פרשת בוא. אין פסוק שטייט ביי די קרבן פסח אין מצרים, ואם ימעט הבית מהיות משה, לקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו.

ובעצם די טעם אוו רבינו בחיי איז אלסא צריך עיון קאז למעשה ביי די קרבנות אלסא יו העוו אן איסור אוו נותר סאו וואס עפעס ביי קרבן פסח און בפרט שטייט דארט ביי פסח מצרים דעט די תורה איז סאו מקפיד די אמת איז דער אר מעני הלכות דעט אין מצרים דעי ווער נוהג מיט די קרבן פסח פאר רעפ לדורות

קרבן פסח ווי בראט לדורות. די נציב איז מוסיף נאך א חידוש, זאגט די נציב that ידוע that רעגולער קרבן פסח איז נאכל על השובע, יו וואוד ברינג א קרבן חגיגה לכתחילה, קרבן חגיגה וואס די מעין פארט אוו די סעודה, און א כזית אוו קרבן פסח וואס די ענד אוו די אכילה נאכל על השובע, אבער דא ביי די קרבן פסח אוו מצרים זאגט די נציב דער ווער נאו נאו קרבן חגיגה סאו אנלי קרבן פסח איט וואס נאכל דעט וואס די סעודה איטסעלף און דעט וואס א ספעשל דין אין פסח מצרים איז די שאלה וואטס די טייטש טאקע אין דיס נציב דעט דער וואס אן ענין דעט דעי אנלי העד די קרבן פסח אין מצרים און נאט די קרבן חגיגה לייק ווי העוו לדורות.

וואס מזהיר בני ישראל במצרים פירט אויס רשי פון די מכילתא, ואתם עשו כל עבודותיו לשם שמים, יו שוד דו אלל די עבודות, אלל די עניינים, קרבן פסח לשם שמים, זאגט רשי דרך דילוג וקפיצה, אין א וועי אוו דילוג און קפיצה,

ממילא עס קען זיין זאגט אור החמה דעטס כוונת רשי ווען רשי סעז יו שוד דו לשם שמים לשם השם ריפערינג טו די זריקות קאז איט וואס מרמז אויף די זוהר אן די שם יוד קא ואו קא ממילא דעטס כוונת רשי ווען הי סעיז יו שוד דו די עבודה לשם פסח לשם שמים דעטס די נקודה. און למעשה איי פאונד א מורא'דיגע שטיקל אלשיך הקדוש, זאגט די אלשיך הקדוש לייק דיס, ראו עתה הי סעז, כי הקרבן הלז הוא הנותן כח ליציאתכם, זאגט די אלשיך הקדוש, דיס הקרבת הקרבן געב די כח און עמפאוערד די בני ישראל צו בי זוכה צו ויצא בפני שרים כי הנה כי דרך החוגר מסנוו ולובש מן עליו ונוטל מקל בידו, סעים וועי א פערסאן

כי בכח אכילת הפסח תלכו לדרככם ותצליחו, זאגט די הלשכה קודש א מערבדיגע זאך אויף עושים, די אופן אויף די אכילה אויף די קרבן פסח און וואס גופא די זכות, נישט סתם די ברענגען די קרבן, באט די אופן אויף די אכילה,

די אכילה פון קרבן הוא איז גאר פארגעבן די כח תמיד וצום, די אכילה, די אופן פון די אכילה, ממילא זאגט זאגט די נציב יהיה העדה לי נתג עבר, עס שטייט שוין פסוק אין די קרבן פסח הוא איז די הסעודה אן פסח טיים, קויז די פשט איז די אכילה און די אופן אכילה איז גופא אופן די אופן די יציאה מצרים, רבותי זיי געבענטשט.